זאגט די משנה, ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר זאגט, די דין איז דאך ווען איינער מאכט א נדר, זאגט א פוסק, לא יחל דברו, ער קען נישט מאכן וואכעדיג זיינע ווערטער, דו האסט געמאכט א נדר, מוזטו מקיים זיין דעם נדר. לערנען מיר אראפ פון דעם פסוק הוא אינו מיחל, ער קען נישט אראפנעמען דעם נדר, אבער אנדערע, א יחיד מומחה אדער שלושה הדיוטות, קענען מאכן דעם נדר אויס נדר. ווי אזוי מאכן זיי אויס נדר? ער קומט צו גיין למשל און ער זאגט ער האט געמאכט א נדר אז זיין, ראובן קומט צו גיין צום בית דין, צו די דריי הדיוטות אדער צום יחיד מומחה, און ער זאגט מיין חבר האב איך געבעטן א טובה און ער האט מיר נישט געטאן די טובה, דעריבער האב איך גע'אסר'ט אויף אים ער זאל פון מיר נישט הנאה האבן, און יעצט וואלט איך געוואלט מען זאל מתיר זיין דעם נדר. פרעגט מען אים, ווען דו זאלסט געווען וויסן אז מיט דיין נדר ביסטו עובר א לא תעשה, לא תקום, מען זאל נישט נעמען נקמה, צי לא תטור, צי ואהבת לרעך כמוך, ווען דו זאלסט געווען וויסן ביסט עובר אויף איינס פון די מצוות, וואלסטו געמאכט דעם נדר? זאגט ער, חס ושלום, מאכן א נדר אויף עובר זיין א מצוה וואלט איך נישט געמאכט, ווייזט זיך דאך פון דעם ארויס אז נישט ער האט חרטה אויף דעם נדר יעצט, אז בשעת הנדר, פארוואס האט ער געמאכט דעם נדר? ווייל ער האט נישט געוואוסט מיט וואס דאס שמעקט, ער האט נישט געוואוסט וואס דאס איז, לו יצוייר אז ער זאל דעמאלט געווען וויסן אז מיט דעם נדר איז ער עובר א לאו, וואלט ער דאך נישט געמאכט דעם נדר, איז דאך דער נדר גלייך בתחילתו געווען א נדר בטעות, איז דער נדר ווערט אויס נדר פון אנפאנג, דער נדר איז קיינמאל נישט געווען קיין נדר, דאס כאפט א חילוק ווען דער מאן טוט פארשטערן דעם נדר פון זיין פרוי צי דער טאטע פון זיין טאכטער, דארט איז אן ענין פון הפרה, ער טוט אפהאקן, ביז יעצט איז א נדר געווען נדר און ווייטער ניט, אבער א חכם איז עוקר את הנדר למפרע. שטייט דא אין דער משנה, ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר זאגט, פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו, מען זאגט צו אים, ווי רש"י לערנט, ווען דו זאלסט געווען וויסן אז מענטשן זאגן וויי איז צו דעם טאטן וואס האט ערצויגן אזא זון וואס ער איז א רשע, ווייל ווער מאכט נדרים? נדרים מאכן דאך רשעים, ווען דו זאלסט דאס געווען וויסן אז פון דער זאך איז נישט דא קיין כבוד צו דיין טאטן, וואלסטו געמאכט דעם נדר? איז אויב ער זאגט נישט ער וואלט נישט געמאכט דעם נדר איז מען מתיר. דער רן לערנט א צווייטע טייטש אין כבוד אביו ואמו אז מען איז מבזה דיין טאטן און דיין מאמע ווייל מענטשן רופן אן א רשע בן צדיק רופן זיי אן רשע בן רשע מילא אז דו וועסט הייסן רשע מילא, אבער די טאטן זאלסט הייסן רשע בן רשע? אדער מען וועט מבזה זיין דעם טאטן זאגט דער רן, פון וואנען ווייסט דער זון צו זיין גרינגשעציג אין נדרים? מסתמא האט ער דאס געזען ביי זיין טאטן. איז אויב מען פרעגט אים דאס א און ער זאגט ער זאל דאס א געווען וויסן אז ס'איז נישט קיין כבוד פארן טאטן וואלט ער נישט געמאכט קיין נדר, נעמט מען אראפ דעם נדר. וחכמים אוסרים, און די חכמים אסר'ן. די חכמים זאגן אפילו ווען ער זאל געווען וויסן אז ס'איז נישט קיין כבוד פאר דעם טאטן, קען זיין וואלט ער אויך געמאכט דעם נדר, נאר יעצט דא פאסט אים נישט צו זאגן פאר דעם חכם אז ער איז אזעלכער וואס ער רעכנט זיך נישט מיטן כבוד פון טאטן, דאס וואס ער זאגט אז ער זאל געווען וויסן ס'איז נישט קיין כבוד פארן טאטן וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר, ס'איז נישט ריכטיג, ער מוז אזוי זאגן, ער שעמט זיך צו זאגן דעם אמת, דעריבער זאגן די חכמים אין פותחין. אמר רב צדוק, האט רב צדוק געזאגט. איז דא דא צוויי גרסאות און צוויי טייטשן, ווי רש"י לערנט אז רב צדוק פרעגט א קשיא אויף רב אליעזר עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, איידער איך טוה אים פותח'ן איז די טייטש, דער חכם געפינט וועגן, ער פרעגט אים אזוי וואלסטו געמאכט דעם נדר, אזוי וואלסטו געמאכט דעם נדר, איז איידער מען הייבט דאס אן, יפתחו לו בכבוד המקום זאלן אים זאגן כבוד המקום, דו האסט געטון קעגן דעם אייבערשטן, ביסט א רשע לשמים, און אם כן, און אויב כ'וועל זאגן אז איך טו עס אנהייבן בכבוד המקום, איך טו איך טו אים פרעגן, זאלסט געווען וויסן אז דאס אור איז ביסט א רשע לשמים, אין נדרים דארף מען דאך נישט גיין זוכן קיין פתח אויף קיין נדר, איז דאך ביי יעדע נדר וועט ער זאגן וועל איך דאס א פרעגן, און ער וועט זאגן כך וכך, איז דאך זעהן מיר אין גמרא דא אזויפיל שאלות ווי וועלכע איז יא א פתח און וועלכע איז נישט א פתח, איז דאך א סימן אין כבוד המקום בין איך נישט פותח, פארוואס? ווייל אפילו דער מענטש איז א קל, ער וואלט זיך מיט דעם נישט גערעכנט. אבער פאר דעם חכם וועט ער דאס נישט זאגן, איז די זעלבע זאך בכבוד אביו ואמו, דארף איך אויכעט נישט פותח זיין. אזוי זעט אויס אין לשון פון רש"י, און ס'איז לויט אונזער גירסא פון דער משנה. דער ר"ן איז גורס אביסעל אנדערש. דער רמ איז גורס, אמר רב צ, ווי מיר האבן געלערנט ביז יעצט, האט רב צדוק געפרעגט א קשיא צו רב לעיזער'ן, אז אזוי ווי פותחין לו כבוד, בכבוד אביו ואמו, איז די זעלבע זאך דארף זיין בכבוד המקום, און אם כן אין נדרים. דער ר"ן איז גורס אזוי, אז רב צדוק גייט נישט פרעגן קיין קשיא, נאר ער זאגט דאס פלעין, עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום. איך דארף אויך פותח זיין אין כבוד המקום. יעצט, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו אים, ניין, דו ווילסט זאגן לויט רב לעיזער זאל מען אויך פותח זיין בכבוד המקום, אם כן אין נדרים, אפילו רב לעזער איז מודה צו די רבנן, אז בכבוד המקום אין פותחין, ווייל אויב איך וועל אנהייבן מיט דעם איז דאך אין נדרים. נאך שטייט אין די משנה, די חכמים האבן דאך געזאגט בכבוד אביו ואמו. טו איך אים נישט פרעגן, איך פרעג אים נישט, ווען דו זאלסט וויסן עס איז א אומכבוד פאר דיין טאטן וואלסטו געמאכט דעם נדר, פארוואס טו איך אים דאס נישט פרעגן, ווייל אפילו ווען ער זאגט ער וואלט נישט געמאכט דעם נדר, קען זיין אז ס'איז נישט ריכטיג, דאך זענען זיי מודה בדבר שבינו לב שבינו לבין אביו ואמו, ער האט געמאכט א נדר וואס איז פארבינדן האט גע'אסר'ט דעם טאטן די מאמע זאלן פון אים נישט קיין הנאה האבן, איז דאך אזוי זע איך דאך אז דאס איז א מענטש וואס עס ארט אים זייער ווינציג די כבוד אביו ואמו, איז דעמאלט האלטן די רבנן אויכעט שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, אז מ'וועט אים פרעגן, דו ווייסט דער טאטע וועט האבן א בזיון מיט דעם, מיט דעם, מ'וועט זאגן אז מ'האט עס געזען פון אים, מ'וועט אדער מ'וועט דיר אנרופן רשע בן רשע, און דעמאלט זאגט ער, ווען איך זאל דאס געווען וויסן, וואלט איך נישט געמאכט דעם נדר, דעמאלט זאג מיר ער זאגט אמת, ווייל ס'איז דאך א מענטש וועלכע ער רעכנט זיך נישט אזוי שטארק מיט דעם כבוד פון טאטן, והא ראיה, ער האט דאך געמאכט א נדר, וואס דער נדר איז בינו לבינו. בינו לבין אביו, ער האט זיך נישט גערעכנט. ועוד אמר רב לעזער, נאך האט רב לעזער געזאגט, פותחין בנולד. ראובן האט זיך גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון שמעונ'ען, נאכער איז דער שמעון געווארן דער סופר פון שטאט, און דער ראובן מוז אנקומען צו שמעונ'ען, פרעג איך אים, ווען דו זאלסט געווען וויסן אז דער שמעון וועט זיין א סופר, וואלסטו געמאכט דעם נדר? זאגט ער, זיכער נישט, אדער ווי די גמרא זאגט א משל, אזוי ווי באלד וועט אין משנה מבואר זיין, ער האט גע'אסר'ט ער זאל נישט אריין געהן אין דער שטוב, נאכער איז די שטוב געווארן א שול, און ער מוז דאך אריין קומען אין שול, איז פרעג איך אים ווען דו זאלסט געווען וויסן אז דארט וועט זיין א שול וואלסטו געמאכט דעם נדר? און אז ער זאגט ער זאל געווען וויסן וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר, נעמט מען אראפ דעם נדר. וחכמים אוסרים, די חכמים אסר'ן, ווייל נולד און חרטה איז דאך א אנדערע זאך, די פריערדיגע זאכן פון חרטה איז דאך די טייטש אזוי אז בשעת א נדר זאל ער געווען וויסן אז ס'איז א אומכבוד פאר דעם טאטן, וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר, איז דאך גלייך ווען ער האט געמאכט דעם נדר איז עס געווען א טעות, אבער אויב דאס איז א ענין פון נולד איז דאך די טייטש אזוי, ער אין אמת'ן וויל דעם נדר, נאר פארוואס. זאגט ער וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר צוליב א זייטיגע סיבה, צוליב אנדערע אומשטענדן, אבער בשעת א נדר האט ער דאך געוואלט דעם נדר, דעריבער בין איך מיט דעם נישט מתיר. יעצט גייט די משנה מפרש זיין כיצד, וואס מיינט מען דאס? אמר האט געזאגט, קונם איך טו אסר'ן שאיני נהנה לאיש פלוני, איך וועל נישט הנאה האבן פון דעם מענטש, ונעשה סופר איז איין טייטש איז דא סופר א תלמיד חכם, אנדערע טייטשן א סופר וואס מען דארף צו אים אנקומען, או אדער שהיה משיא את בנו ער האט געמאכט חתונה זיין זון. ראובן האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון שמעון, און שמעון מאכט חתונה דעם זון, ואמר, זאגט ער ראובן, אילו הייתי יודע שנעשה סופר, איך זאל געווען וויסן ער ווערט א סופר, או שהיה משיא את בנו בקרוב, אז ער מאכט חתונה זיין זון בקרוב, לא הייתי נודר. דא רעדט זיך אז די נדר איז נישט געווען אויף אלעמאל, ווייל אויב די נדר געווען אויף אלעמאל ער ווייסט דאך זיכער דער זון וועט חתונה האבן, נאר דעם נדר האט ער געמאכט אויף א זמן, זאג דאס איז די טייטש פון די ווערטער או שהיה משיא את בנו בקרוב אז גאר אין קורצן לא הייתי נודר, וואלט איך נישט געמאכט דעם נדר. דאס רופט זיך אן נולד, אדער ער האט געזאגט קונם לבית זה שאני נכנס, דאס הייסט ער זאל נישט אריינגיין אין דער שטוב ונעשה בית הכנסת, נאכהער ווערט עס א שול, ער וויל דאווענען מיט א מנין דארף ער דארט אריינגיין, אמר זאגט ער אילו הייתי יודע שנעשה בית הכנסת, איך זאל געווען וויסן אז דאס ווערט א שול, לא הייתי נודר וואלט איך נישט געמאכט קיין נדר. רבי אלעזר מתיר, רבי אלעזר זאגט אז דאס איז א פתח חרטה, והחכמים אוסרין, און די חכמים טוען אסר'ן. רשי. פרעגט די גמרא, מאי אין נדרים? דא איז אויך א חילוק פון רש י מיטן ר ן, לויט רש י איז די טייטש, וואס האט רב צדוק געפרעגט רב לעזער'ן, אז אויב מ'איז פותח בכבוד אביו ואמו, דארף מען אויך פותח זיין בכבוד המקום, און אויב אזוי אין נדרים, אזוי לערנט דער רש י. און לויטן ר ן איז אנדערש די פשט. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אם כן, אויב אזוי, אז איך וועל זאגן איך טו פותח זיין בכבוד המקום, אין נדרים ניתרים יפה, וועלן די נדרים נישט ווערן גוט מותר, פארוואס? ווייל ער אפילו ער האט נישט קיין חרטה, נאר מען טוט אים דערמאנען, גיב נאר א קוק, ס'איז פארבינדן מיט כבוד אב ואם, זאגט ער האט חרטה, אבער אין אמת'ן האט ער נישט חרטה, קומט דאך אויס אין נדרים ניתרים יפה, מ'איז אים מתיר, פארוואס איז מען אים מתיר? מכח דעם ווייל ער זאגט ער האט חרטה, אבער ער זאגט ער האט חרטה ווייל ער שעמט זיך, אבער אין אמת'ן האט ער נישט קיין חרטה. ורבא אמר, און רבא זאגט א צוויי אז די טייטש איז אזוי, דאס וואס שטייט דארט דאס לשון אם כן אין נדרים, מיינט מען אם כן אין נדרים נשאלים לחכם, מענטשן ווילן נישט גיין צו דעם חכם. איך דארף נישט גיין צום חכם, ער וועט זיך אליין מתיר זיין. ער ווייסט דאך אז מ'איז פותח בכבוד המקום, וועט ער אליין זאגן, נאך וואס דארף איך גיין צום חכם, יא איך האב יעצט געלערנט א מוסר ספר און איך האב געזען וואס איך בין א רשע, וועט ער אליין אראפנעמען דעם נדר. אבער דער מענטש אליין קען דאך נישט אראפנעמען, הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו, אנדערע קענען אים אראפנעמען דעם נדר. זאגט די גמרא תנן, מיר האבן געלערנט כדי פרעגן א קשיא האבן מיר געלערנט, כאטש די חכמים זאגן אין פותחין בכבוד אביו ואימו, דאך ומודים חכמים לרב לעזר, די חכמים זענען מודה צו רב לעזער'ן בדבר שבינו לבין אביו ואימו, ער האט געמאכט א נדר וואס דאס איז א ענין וואס איז פארבינדן פון אים מיט זיין טאטן אדער מיט זיין מאמען, ער האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון זיי, צו די עלטערן זאלן פון אים נישט הנאה האבן, זענען די חכמים מודה שפותחין לו בכבוד אביו ואימו, אז דעמאלט זאג איך אים, דו ווייסט וואס דאס איז פארבינדן, און אזוי ווייטער, מיט דעם זאגט מען דו הייסט רשע בן רשע, איז שוין דער טאטע א רשע, ווי מען האט פריער דערמאנט. בשלמא לאביי, דאס וועט זיין גוט לויט אביי דאמר וואס ער זאגט אז דער טעם פון די חכמים פארוואס זיי לערנען אז בכבוד אביו ואימו, נעמט מען נישט אראפ דעם נדר, אם כן אין נדרים ניתרים יפה, ווייל די נדרים וועלן נישט ווערן גוט אראפגענומען, פארוואס נישט, ער אין אמת'ן האט נישט קיין חרטה, דאס וואס ער זאגט ער האט חרטה ווייל מען האט אים דערמאנט אביו ואימו. בשלמא לאביי דאמר אם כן אין נדרים ניתרים יפה, הכא דא אז די נדר איז געווען א זאך צו פארבינדן מיט דעם טאטן, כיוון דאיחצף ליה אז ער איז א מחוצף הא איחצף ליה, איז ער דאך שוין ווי מ'זאגט א מענטש מיט חוצפה אז ער האט גע'אסר'ט דעם טאטן פון די נכסים, און יעצט דא אז ער זאגט ער האט חרטה איז דאך זיכער פיו וליבו שווין, ווייל איך זע ער איז א מענטש וועלכער ער רעכנט זיך נישט מיטן כבוד פון טאטן, און יעצט זאגט ער ער רעכנט זיך, אז מען זאגט אים אז ס'האט אנגערירט מער דעם כבוד פון טאטן רעכנט ער זיך, פארשטיי איך פארוואס די חכמים זענען מודה צו רב לעזער, אלא לרבא דאמר, לויט רבא'ן וואס ער זאגט אם כן אז אויב מען קען פותח זיין בכבוד אביו ואימו אין נדרים נשאלים לחכם, וועלן די מענטשן נישט גיין פרעגן דעם נדר דעם חכם, ווייל דער מענטש וועט זיך טראכטן וואס דארף איך גיין צום חכם, ס'איז זיכער מותר. הכא דא אמאי פותחין, פארוואס ווען דער נדר איז געווען א נדר בינו לבין אביו, פארוואס זענען מודה די רבנן, ער וועט נישט קומען פרעגן דעם חכם, ער וועט אליין זיך אליין מתיר זיין בכבוד אביו ואימו. זאגט די גמרא ס'איז נישט גלייך, אמרי איך וועל דיר זאגן, ווען איך זאל זאגן אלע נדרים איז מען פותח בכבוד אביו ואימו, דעמאלט דארף וועט דער מענטש טאקע נישט גיין צו קיין חכם, ווייל ער הערט דעם מענטש האט מען אראפגענומען כבוד אביו ואימו דעם דעם זאגט ער וואס דארף ער גיין? אבער דא רעדט זיך דאך אז אלע נדרים נעמט מען נישט אראפ מיט כבוד אביו ואמו, נאר וועלכע נדרים נעמט מען אראפ? דאס וואס איז געווען בינו לבין אביו, אמרי כיוון דכל נדרי לא סגי להו דלאו חכם, ביי אלע נדרים מוז דאך זיין שאלה לחכם, ווייל מיר זאגן דאך אז ביי אלע נדרים האלטן דאך די חכמים אין פותחין בכבוד אביו ואמו. הכא נמי פותחין, דא אויך איז מען יא פותח, דער מענטש וועט נישט גיין זאגן אין נדרים נשאלין לחכם, ווייל אלע נדרים וואס ער מאכט ווייסט ער דאך אז מען דארף גיין צו א חכם. אין דער משנה האט מען געלערנט, ועוד אמר רב לעזער, נאך האט רב לעזער געזאגט פותחין בנולד. וכו', פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי אליעזר, פארוואס זאל איך זאגן פותחין בנולד, די סברה פון די רבנן איז א שטארקע סברה, בשלמא ער האט חרטה מעיקרא, איז די נדר גלייך נישט געווען קיין נדר, ס'איז געווען א נדר בטעות, אבער דארטן אז ס'איז געשען עפעס איז דאך די סיבה, בשעת דעם נדר האט ער דאך געוואלט דעם נדר. נאר ווייל דאס איז געשען וואלט ער דעמאלט נישט געווען געמאכט. און פארוואס איז די סברה פון רב לעזער'ן אז פותחין בנולד? אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, דאמר קרא שטייט אין פסוק כי מתו כל האנשים, שטייט אין פסוק ויאמר ה' אל משה במדיין לך שוב מצרים, גיי צוריק אין מצרים, כי מתו כל האנשים, זענען געשטארבן די אלע מענטשן, וואס איז דאס? ווען משה איז געקומען צו יתרו, יתרו איז געוואויר געווארן אז עס געפינט זיך אין מצרים דתן ואבירם וואס זיי ווילן די לעבן פון משה און זיי האבן אויף אים גע'מסר'ט, האט יתרו איבער געשוואוירן משה'ן אז ער זאל נישט צוריק גיין דארטן נאר מיט זיין רשות, האט איבער געשוואוירן, האט יעצט דער אייבישטער אים מתיר געווען דעם נדר, דער אייבישטער האט אים געזאגט שוב מצרים כי מתו כל האנשים, ווייל וועגן זיי וואס דו האסט געמאכט דעם נדר זענען שוין געשטארבן, וועגן דעם וואס דו האסט געשוואוירן, והא מיתה דנולד הוא, דאס איז דאך א זאך וואס איז שפעטער געשען, מכאן פון דא איז א ראיה שפותחין בנולד אז מען זאגט צו אים זאלסט געווען וויסן ס'עט זיין אזוי און אזוי, צו וואלסט געווען געמאכט דעם נדר צו נישט? פרעגט די גמרא יעצט פארקערט, ורבנן מאי טעמייהו, די רבנן וואס זיי זאגן אין פותחין בנולד וואס טוהן זיי מיט דעם פסוק? און דעם פסוק ווייזט דאך אויס אז אז מ'איז פותח מיט דעם וואס יענער איז שפעטער געשטארבן. ענטפערט די גמרא, קסברי, די רבנן האלטן, הנהו מי מייתי, איז דאס שוין דעמאלט דתן ואבירם געווען געשטארבן. והא דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי, ר' יוחנן זאגט די נאמען פון ר' שמעון בן יוחא.

זענען געווארן ארעם, איז דאך דא, בשעת ווען משה האט געשוואוירן צו יתרו'ן, דעמאלט זענען זיי שוין געווען ארעם, איז דאך די גאנצע זאך פארוואס האט מען געשוואוירן, צוליב דעם מ'האט מורא געהאט טאמער זיי וועלן טון שלעכטס, אבער א ארעמאן חשוב כמת, און ער קען נישט טון קיין שלעכטס. אמר רבי יהושע בן לוי האט רבי יהושע בן לוי געזאגט, כל אדם שאין לו בנים, דער וואס ער האט נישט קיין קינדער, חשוב כמת, ווערט גערעכנט ווי א געשטארבענער, שנאמר שטייט אין פסוק, הבה לי בנים, גיב מיר קינדער, ואם אין מתה אנכי. ותניא, און מיר האבן געלערנט, ארבעה חשובין כמת, פיר מענטשן ווערן גערעכנט ווי געשטארבענע. עני אן ארעמאן, און מצורע, וסומא, און דער וואס איז בלינד, און מי שאין לו בנים, עני אן ארעמאן, דכתיב עס שטייט כי מתו כל האנשים, און דארטן מוז איך טייטשן אז ס'איז געווען ירדו מנכסיהם, מצורע דכתיב עס שטייט ווען משה האט מתפלל געווען אויף מרים ווען זי איז געווען.

זענען געווארן פארארעמט, אפשר איז דאס וואס שטייט אין פסוק כי מתו כל האנשים איז געווען אנדערע סיבות, אדער בלינד אדער מצורע, איז דער ר"ן האט עס שוין פריער געזאגט דף ז, כ'קען נישט זאגן זענען געווען בלינד ווייל זיי האבן דאך געזאגט העיני האנשים ההם תנקר, איך קען נישט זאגן זענען געווען מצורעים, ווייל עס שטייט דאך בקרב כל ישראל זענען געווען צווישן די אידן, און א מצורע דארף דאך זיין חוץ למחנות. איי, וועל איך זאגן זענען געווארן אויסגעהיילט ביי מתן תורה, קען איך אויך נישט זאגן. טאקע אלע. בעלי מומין זענען געווארן אויסגעהיילט בשעת מתן תורה, אבער נאכער ביי מעשה העגל האבן זיי צוריק באקומען די מומין, און איך קען נישט זאגן אז דעריבער ווערן זיי אנגערופן מתים ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, איז ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער דעריבער קען ער צוריק גיין אין מצרים? דאס האט דאך גארנישט נישט צו זאגן, בשלמא איך טייטש זענען ארעם, די ווערטער פון אן ארעמאן הערט מען נישט. אבער זאגן ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער דעריבער קען ער צוריק גיין, דאס קען איך נישט זאגן.